איינע פון די עניינים וואס נעמט איבער די גאנצע וועלט בכל מקומות מושבותיהם איז דער ענין פון די אינפלעישן, דאס מען זעט אז די פרייזן גייען ארויף, מען לייגט אלץ צו אזויפיל שטייערן אויף כל מיני זאכן מיט כל מיני תירוצים, און דער אמת איז אז עס געבט א געוויסע געפיל פון ענגקייט, א געוויסע געפיל פון זארג ביי א געוויסע חלק פון כלל ישראל ווי אזוי מען גייט זיך מיט דעם א עצה געבן, ווי אזוי מען גיבט זיך א עצה, און ווי אזוי מען קען זיך מיט דעם מחזק זיין. די אמת איז אבער אז דאס איז א גרויסע חלק פון דעם גלות, איז די חלק פון די מיסים וארנוניות, אזוי ווי מען זעט אז יעקב אבינו האט געזען אין פרשת ויצא די מלאכים וואס גייען ארויף און אראפ, עולים ויורדים בו, שטייט אין מדרש תנחומא אז יעקב אבינו האט געזען די גלות אדום, עס גייט זיין מיט מיסים וארנוניות, עס גייט זיין אסאך שטייערן, זעט זיך אויס דאס איז א חלק פון די גלות, א גרויסע חלק פון די גלות איז דאס, אבער באמת יעקב אבינו האט אין פרשת וישלח געמאכט א גרויסע הכנה אין דעם, וויאזוי כלל ישראל קען זיך מיט דעם א עצה געבן, אז ער שרייבט, ס'איז דא א שטארקע קשיא, יעקב אבינו וויל שיקן א מתנה פאר עשיו, איז ער שיקט אים בהמות מיט עבדים, שטעלט זיך לכאורה א שטארקע קשיא, יעקב אבינו איז דאך געווען א גרויסע עושר, און עשו איז נאך געווען א אסאך אסאך גרעסערע עושר, איז לכאורה וואלט געפאסט אז יעקב אבינו זאל אים שיקן עפעס א חשובע מתנה, א חשובע טייערע זאך, וואס עפעס שיקט ער אים עבדים מיט בהמות, בפרט אז עשו האט שוין געהאט דארטן פֿיר הונדערט מענטשן וואס זענען מיטגעקומען, וואס דארף ער האבן די עבדים, די בהמות מיטצושלעפן? נאר באמת איז דא א ספר אמרי שפר געשריבן געווארן דורך איינע פון די גדולי ראשונים, די זון פון די מהר"ם חלאווה אויף מסכת פסחים, א באקאנטע ראשון, ער האט געשריבן שוין כמעט א טויזנט יאר צוריק אזעלכע ווערטער וואס ווען נישט אז א ראשון שרייבט דאס וואלט מען נישט געגלייבט אזעלכע ווערטער אז מען קען דאס שרייבן אזוי שרייבט ער זאגט ער אז יעקב אבינו האט דא געמאכט א הכנה צו די אידן ווען זיי גייען אידן גייען זיין אין גלות זיי גייען דארפן צאלן אסאך שטייערן, האט יעקב אבינו געוואלט דאס ארויסברענגען די נקודה פון די שטייערן פון די הויכע פרייזן, פון איין זייט האט יעקב אבינו נישט געוואלט געבן צו טייערע מתנות, ער האט נישט געוואלט אז די מיסים וארנוניות די שטייערן זאל זיין צו גרויס און אז כלל ישראל זאל זיך דערשרעקן דורך דעם זיך מייאש זיין, אבער פון די אנדערע זייט אזוי שרייבט ער אז. די שטייערן וואס וואס א איד באצאלט פאר די גוישע אומות, דאס האלט כלל ישראל, אזוי שרייבט ער, א גרויסע חידוש, און מער ווי דעם, אז דאס וואס מען צאלט שטייערן איז אזוי ווי ס'איז מכפר א קרבן, ווייל מען זעט ביי יעקב אבינו האט געזאגט אכפרה פניו במנחה, כ'וועל שיקן א מתנה פאר עשיו, ער וועט דאס מכפר זיין, אזוי ווי ס'שטייט ביי א קרבן, וכיפר עליו, ס'וועט מכפר זיין אויף אים, אזוי שרייבט ער, א גרויסע חידוש, אז צאלן שטייערן איז אזוי ווי א קרבן. איז פאר דעם האט יעקב אבינו געוואלט אז כלל ישראל זאל האבן א כח צו עומד זיין אין גלות, און צדקה איז נישט גענוג ווייל עס איז פאר א יחיד, עס איז נישט פאר די כלל ישראל, פאר דעם האט ער געוואלט ס'זאל זיין שטייערן, אז שטייערן איז די זאך וואס האלט כלל ישראל, עס איז א גרויסע חידוש, אזוי שרייבט ער. אז על כל פנים זעט מען פון דעם אז עס איז א חלק וואס יעקב אבינו האט שוין אריין געלייגט גרויסע כוחות אז כלל ישראל זאל קענען עומד זיין אין דעם, און כלל ישראל האט א געוויסע סייעתא דשמיא אין דעם חלק וויאזוי מען געט זיך עצה אין דעם. פון די צווייטע זייט זעט מען אז סשטייט אין גמרא דאך אז היוקר יאמיר אז איינע פון די סימנים פון עיקבתא דמשיחא מהאלט פאר משיח קומט איז אז די פרייזן גייען ארויף איז דאס איז זיכער א גרויסע חיזוק פאר יעדע איינער אז מהאלט שוין נאנט צו די גאולה זאל די אייבשטער העלפן טאקע אז יעדע איינער זאל זוכה זיין צו די גאולה כללית משיח זאל שוין קומען און ביז דעמאלט זאל יעדע איינער זוכה זיין צו גרויסע נחת מיט הרחבת הדעת מיט אלעס וואס ער דארף.